ס'איז אנגעפאנגען די זמן, נאכאמאל סיפורי מעשיות, מ'האט שוין פארגעלערנט מעשה א', מעשה ב', מסתם וועט מען עס צוטיילן די מעשה אין אפאר חלקים, היינט וועלן מיר פארלערנען די ערשטע חלק פון די מעשה. האט די הייליגע רבי אזוי דערציילט מעשה אמאל איז געווען א חכם, פאר זיין טויט האט ער גערופן זיינע קינדער און זיין משפחה און ער האט זיי געלאזט צוואה, הערט א צוואה פון א חכם, זיי זאלן אנטרינקען ביימער. מוהרא"ש זאגט דאס איז די חכם די רבי און ער לאזט אונז צוואה אונז זעמיר דאך די קינדער פון רעבן, תלמידים ווערן אנגערופן קינדער, די רבי וויל אונז זאל מיר אנטרינקען ביימער, וואס איך זאל ווערן א פארמער? אנטרינקען ביימער, ס'איז דא א פסוק כי האדם עץ השדה, א מענטש איז צוגעגליכן צו א בוים, מען דארף מחזק זיין מענטשן, אנטרינקען ביימער, איר מעגט עוסק זיין אין אנדערע פרנסות אויך, אבער דאס זאלט איר שטענדיג טון. אנטרינקען ביימער, דאס האט מען אלע יארן געזען ביי אנשי שלומינו, אפילו ארבעטארערס, ער איז א קאנטרעקטער, ער איז א בויער, ער איז א עלעקטרישן, ער איז א פלאמבער, ער האט א געשעפט, ער פארקויפט, ער קויפט, אבער אלץ האט מען אינדערזייט עוסק געווען אין הפצה, אנטרינקען ביימער, מזכה זיין נאך א מענטש, אים געבן צו טרינקען פונעם הייליגן רבינ'ס שכל, פון הייליגן רבינ'ס עצות, חיזוק.

אן חיזוק קען א מענטש נישט לעבן. די אלע לצים וואס זאגן אה, חיזוק, חיזוק, חיזוק, דארפסט נישט קיין סך חיזוק. דו זעסט דאך די ברסלב'ער זענען צובראכענע מענטשן, חיזוק, חיזוק, חיזוק א גאנצן טאג. סתם חוזק געמאכט. וואס האסטו יעצט געזאגט? סתם חוזק געמאכט. איך קען דאך זאגן איך קען מאכן חוזק אויף דיר אויך.

פאר דיך אליינס, א מענטש לערנט און דאווענט, ער טוט קיינעם נישט צוליב. איך זאג עס פאר אלע בחורים, אלע תלמידים, פרישע תלמידים, נעמסט א משניות, נעמסט א גמרא, נישט א טובה פאר די ישיבה, נישט קיין טובה פאר מיר. נעמסט א משניות, לערנסט אביסל משניות, זאגסט פרקים משניות, נעמסט א גמרא, זאגסט גמרא, גייסט אין בית מדרש מיט דיין תפילין, דאווענסט שחרית, דאווענסט מנחה, דאווענסט מעריב, אם חכמת חכמת לך ולצת, אויב מאכסטו חוזק, לבדך תשא, וועסט אליינס באצאלן. מאכסט חוזק פון זיך אליינס, פון וועם מאכסטו חוזק? אן ערליכע איד קענסטו נישט אפשפעטן? חיזוק חיזוק חיזוק, וואס הייסט חיזוק? וואס זאגסטו דא? יעדער מענטש דארף חיזוק, יעדן דארף מען מחזק זיין. א מענטש אז ער האט נישט קיין חיזוק שטארבט ער אפ. לאזט ער אפ, געט ער אויף. דאס איז די רבי, די הייליגע רבי לאזט אונז צוואה מען דארף עוסק זיין שטענדיג אין אנטרינקען ביימער. הערט א שיינע מעשה, די רבי האט עס מיט חכמה אריינגעלייגט אין א מעשה, ווייל א מעשה איז אינטערעסאנט פאר יעדעם אויסצוהערן. און נאכדעם איז דער חכם געשטארבן, און ער האט געלאזט קינדער, און ער האט געהאט איין קינד וואס ער האט נישט געקענט גיין, שטיין האט ער געקענט אבער ער האט נישט געקענט גיין, דאס איז די מעשה פון די הינקעדיגער, די גאנצע מעשה גייט מען רעדן פון אים, דאס איז, איך בין די הינקעדיגער, א מענטש לערנט די מעשה, איך בין די הינקעדיגער, איך ווייס נישט, איך קען נישט גיין ווייטער אין לעבן, אויב בלייב איך אויפן זעלבן פלאץ ווי איך בין, ווייס איך מיין איך וויל מיך שוין רוקן אביסל, אין ארץ ישראל זאגט מען קדימה. גיי שוין, הייב שוין אן. אלע רוחניות, גשמיות. דארט וואו איך האב אים געטראפן פאר צען יאר צוריק, דארט שטייט ער, אין זיין תאווה, אין זיין אדיקשאן, אין זיין קטנות, אין זיין נפילה. גיי, גיי. כ'קען נישט, כ'בין א הינקעדיגער. איז הער, דערהער די מעשה, מורא'דיגע מעשה, ווי אזוי איז ער געווארן, בסוף איז ער געווארן אזא צדיק, אזוי גרויס דער הינקעדיגער. פלעגן אים די ברידער האבן געגעבן פרנסה, מ'האט אים אויסגעהאלטן, מ'האט אים פרובירט צו געבן אביסל וויפיל מ'האט אים געגעבן געלט, מ'האט אים געגעבן, האט אים געגעבן געלט, מיט צוביסלעך האט ער זיך צוזאמגעזאמלט אביסל, און ס'איז אים געבליבן חוץ פרנסה, ביז ער האט איינגעזאמלט אסאך געלט, האט ער זיך מיישב געווען, וואס דארף איך זיין אנגעהאנגען אין מיינע ברידערס, דף נ ג, לאמיך אליינס אננעמען עפעס א געשעפט, כאטשיג ער האט נישט געקענט גיין, זיך מיישב געווען, ס'איז דא וועגן וויאזוי מ'קען גיין, איך קען נישט גיין אבער איך קען אפשר, אפשר קען איך נעמען א צדיק זאל מיך אפשר נעמען א בעל עגלה, א דרייווער, אפשר קען איך נעמען איינער זאל מיך העלפן ווייל איך קען נישט גיין, איך בין א הינקעדיגער, איך קען נישט מאכן קיין קבלות, איך קען נישט, איך דאווען נישט, איך לערן נישט, ס'גייט נישט, איך קען נישט היטן מיינע אויגן, איך קויף א טעלעפאן, איך פארקויף עס, איך קויף, איך צוברעך עס, איך קויף, איך בין א הינקעדיגער, איך קען נישט גיין. אבער אפשר זיך מיישב זיין, אפשר וועסטו נעמען איינעם וואס זאל דיר העלפן, האט זיך געדינגען א פירער מיט א, האט זיך געדינגען א, האט זיך געדינגען א פור, נו, א וואגן, מיט א באגלייבטער מענטש, מיט א בעל עגלה, און ער איז געפארן, ער גייט פארן מיט זיי אויף לייפציג, לייפציג דארט איז די פלאץ, די ביזנעס, די ביזנעס פלאץ איז לייפציג. און דארט וועט ער מאכן ביזנעס אפילו ער קען נישט גיין. ווען די משפחה האט דאס געהערט איז זיי מורא'דיג געפאלן און זיי האבן געזאגט, טאקע? טאקע? פארוואס דארף ער פארוואס דארף ער זיין אנגעהאנגען אויף אונז? ס'איז גוט ער זאל האבן א אייגענע פרנסה, מ'האט אים נאך צוגעבארגט נאך געלט, ער זאל קענען עפענען א געשעפטעלע, קענען מאכן א ביזנעס. פארציילט די הייליגע רבי דף נ ג, האט ער אזוי געטון, ער האט זיך געדינגען א וואגן, און ער האט זיך געדינגען א באגלייבטער מענטש, ער האט זיך געדינגען א בעל עגלה, און מ'געפארן. און מ'איז אנגעקומען צו א קרעטשמע. אזוי פלעגט זיין אמאל, מ'האט נישט געקענט פארן און פארן, מ'דארף זיך אפרוען. פערד און וואגן, מ'מוז זיך אפרוען, א קרעטשמע, מ'גייט אריין. און דער באגלייבטער מענטש האט אנגעפאנגען צו בעטן דעם הינקעדיגער, אפשר לאמיר דא, לאמיר דא איבערנעכטיגן. האט אים געבעטן, לאמיר דא איבערנעכטיגן. אבער ער האט זיך געאקשנ'ט. האט זיך געשפארט. האט זיך געאקשנ'ט. שוין. זענען זיי אוועקגעפארן פון דארט. זענען פארבלאנדזשעט געווארן אין א וואלד. עס איז אויך א מורא'דיגער לימוד, די שאלה איז נאר וויאזוי ווילט איר מען זאל פארלערנען די מעשות? מאכן פון יעדע שורה א שיעור? אדער אביסל קענען די מעשות אויך? ווייל וואס דארף זיך וואס דארף זיך איינשפארן וואס דארף זיך עקשנ'ען? דער רבי האט זיך קיינמאל נישט גע'עקשנ'ט. דער רבי האט געזאגט וואס ער וויל, האבן מיר געזאגט ניין, האט ער געזאגט פיין, זיך נישט גע'עקשנ'ט, ס'איז געווען איין מאל וואס דער רבי האט זיך גע'עקשנ'ט, און דער רבי האט אפגעמאכט ער גייט פארן קיין ארץ ישראל, האט דער רבי געזאגט שוין, נישט דא קיין טענות, מ'האט געוויינט, די קינדער האבן געוויינט, וואס וועט זיין, טאטע לאזט אונז דא איבער, דער רבי האט געזאגט פאר די טעכטער, דו וועסט ווערן א דינסט ביי א צווייטן, ביי א צווייטע. זיך פארדינגען פאר דינסט, און דו וועסט זיין א וועשערקע, דו וועסט וואשן יענעמס וועש, וועסטו האבן פרנסה, און אויף דיר וועט מען סיי ווי רחמנות האבן, האסט דאך נישט קיינעם דא, ביסט דאך א יונגע מיידעלע, איך מוז פארן, און וכך הוה, דער רבי איז טאקע געפארן קיין ארץ ישראל מיט גרויס עקשנות, און דער רבי האט געפועלט וואס ער האט געפועלט דארט, ס'איז דא א יש אומרים אין ברסלב אז די גאנצע ראש השנה, דער רבי האט געזאגט כ'האב באקומען א מתנה פונעם אייבערשטן, ראש השנה, איך ווייס וואס ראש השנה איז,

א מתנה פונעם אייבערשטן אז איך ווייס וואס ראש השנה איז, לא מיבעיא מיינע לייט, מיינע מענטשן, אנשי שלומינו זענען אנגעהאנגען אין מיין ראש השנה, די גאנצע וועלט איז אנגעהאנגען אין מיין ראש השנה, און דער רבי האט געזאגט אז מען זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, מען איז מתפלל אז די יאר זאל מען אויכעט קענען פארן אפילו עס איז דא א מלחמה יעצט, ביים אייבערשטן איז אלץ מעגליך, קען זיין נאך איין תפילה, נאך איין גוטע זאך וואס איך וועל טון.

די הייליגע גמרא זאגט אויב די ראשונים זענען מלאכים זענען מיר אונז מענטשן און אויב די ראשונים זענען מענטשן וואס זענען מיר אונז אייזלען און ניט אמאל א אייזל אזוי ווי די אייזל פון ר' פנחס בן יאיר מען האט אמאל גע'גנב'עט א אייזל פון די הייליגע צדיק ר' פנחס בן יאיר

נו, הייליגער רבי שמעון בן יחאי, קומט דאך יעצט לג בעומר, הייבט מען אן לעבן מיט רבי שמעון, אויף א גאנצע לעבן מיט רבי שמעון. די גמרא, די גמרא פארציילט אין מסכת שבת די גאנצע מעשה פון ווי רבי פנחס בן יאיר איז געווען באהאלטן, דער הייליגער רבי שמעון בן יחאי איז געווען באהאלטן, איז געווען באהאלטן אין א אין א הייל דרייצן יאר, און ער האט דאך נישט געהאט קיין קליידער, קען דאך נישט האבן די זעלבע קלייד דרייצן יאר, אז מען גייט מיט דעם, האט ער עס א רגע אויסגעטון, ער איז געזיצן אין זאמד, אז מען זיצט אין זאמד וואס געשעהט? וואס געשעהט אז מען זיצט אין זאמד פאר דרייצן יאר? אה? מען באקומט וואונדן, מען באקומט שניטן, ווערט ווערט וואונדן און ס'גייט אריין זאמד. און רבי שמעון בר יוחאי איז אהיים געקומען נאך דרייצען יאר איז ער געגאנגען צו זיין שווער באזוכן רבי פנחס בן יאיר האט אים אריין גענומען אין וואנע אפבאדן דרייצען יאר האט זיך האט אזוי געוויינט האט אים געדארפט רייבן די רוקן און ס'האט אים געטראפט די טרערן האט געטראפט אויף רבי שמעון בר יוחאי און ס'האט אים אנגעפאנגען ציפן ס'איז דאך געזאלצן טרערן האט אנגעפאנגען שרייען און רבי פנחס בן יאיר זאגט אוי וויי וויי איז מיר אז איך דארף זעהן מיין איידעם אין אזא צושטאנד האט ר' שמעון בר יוחאי וואויל פאר דיר אז דו זעסט א איידעם אין אזא מצב, ר' שמעון בר יוחאי האט מחבר געווען די הייליגע ספר תיקוני זוהר, יעצט איז טאקע א פאסיגע צייט אז מען שטייט פאר די הייליגע די הייליגע טאג לג בעומר, קומענדיגע וואך דארף מען וויסן אז מען דארף האבן א שיעור אין די הייליגע ספרים פון הייליגער רבי שמעון בר יוחאי. און פאריאר האב איך געמאכט א שטיקעלע התעוררות דא צווישן בחורים, איך האב געזאגט אז ווער ס'נעמט זיך אונטער צו לערנען תיקונים יעדן טאג, וועל איך אים געבן א מתנה א ספר תיקוני זוהר. נישט סתם געבן מתנות, ווייל אסאך וואס מען הערט מתנות, קודם כאפט מען. איך האב אמאל געזען מען טיילט ביי א חתונה ספרים, מ'נעמט פיר שטיק, וואס טוסטו מיט דעם? וואס טוסטו מיט דעם? ווען ס'איז א זמירות, שוין. איך האף אז דו זינגסט זמירות שבת. ווען ס'איז א בענטשער, איך האף דו בענטשסט אין א בענטשער. מ'כאפט ספרים, מ'טראגט אהיים די ספרים. איך גיי נישט סתם אזוי מתנות, אבער אז איינער נעמט זיך אונטער, ס'איז מיר נאך געבליבן אביסעלע תיקוני זוהר. ווער ס'נעמט זיך אונטער צו לערנען יעדן טאג אביסל תיקונים, אבער תיקונים דארף מען לערנען בתנאי אז מ'גייט אין מקווה. תיקונים דארף מען לערנען אז מען גייט אין מקווה, די הייליגע מאור ושמש שרייבט אז די גאנצע פרשה וואס איז געווען מיט דעם משיח שקר איז געשען ווייל זיי האבן געלערנט קבלה אן מקווה, מקווה דארף מען גיין סתם אזוי אויך, מען שטייט אויף צופרי מען דארף גיין אין מקווה. איך האב נישט קיין מקווה, וואס זאל איך אויפהערן לערנען יעצט גמרא, זאל איך אויפהערן לערנען משניות, איך האב דאך נישט קיין מקווה, איך האב נישט קיין מקווה, אבער קבלה, עס קומט סודות התורה, תיקונים, זוהר הקדוש און תיקוני זוהר, צוויי עקסטערע זאכן, מיש נישט אויס, דא זוהר הקדוש, און ס'דא תיקוני זוהר, דער רבי זאגט דאס איז צוויי זאכן, תיקונים דאס איז אסאך העכער פון זוהר הקדוש, דארף מען האבן א שטיקעלע שיעור אביסעלע אביסעלע, אביסעלע לערנען צופרי. זיך צוגעוואוינען צו לערנען אביסל צופרי פארן דאווענען, ס'איז א אנדערע דאווענען, ס'איז א אנדערע טאג אויב מ'לערנט אביסעלע תיקונים, אפילו מ'פארשטייט גארנישט, אזוי ווי מ'זאגט משניות, זאגסט גמרא, מ'זאגט תיקונים, אביסעלע תיקונים, ס'וואשט אויס די נשמה, ס'איז אזוי ווי א באד. א שוויץ, א געשמאקע, א געשמאקע מרחץ פאר די פאר די נשמה. איז דער הייליגער רבי שמעון בן יחאי געווען א איידעם ביי רבי פנחס בן יאיר, רבי פנחס בן יאיר האט מען אמאל גע'גנב'עט זיין אייזל. שוין. די גנבים, זיי האבן נישט גע'מעשר'ט די שטרוי וואס מען האט געוואלט געבן צו עסן פאר'ן אייזל, און די אייזל האט נישט געוואלט עסן. אייזל האט נישט געוואלט עסן. אדורכגעגאנגען נאך א טאג, פרובירט צו צוגעבן שטרוי, שטרוי דארף מען אפשר נישט מעשר'ן, אבער אין די שטרוי איז אויך דא אסאך מאל איבערגעבליבענע ווייצלעך, אייזל נישט געוואלט עסן. נאך דריי טעג מאכן זיך די גנבים א חשבון, א קאר אז מען גנב'עט, קענסט אריינלייגען אין א גאראדזש. קענסט באהאלטן פאר איך ווייס נישט וויפיל יאר דו ווילסט, א לעבעדיגע א בעל חי אז דו וועסט נישט געבן צו עסן ס'וועט שטארבן דא, עס וועט אנהייבן צו שטינקן, מען וועט כאפן די גניבה, עס וועט ארויסגיין א גערוך דא פון אונזער אונזער הייל ווי די רויבערס וואוינען, האבן זיך מיישב געווען, נאך דריי טעג אז מען מוז פטור ווערן פון דעם, מען האט עס שנעל צוריק געשיקט, און די אייזל קומט אן, האט אנגעפאנגען וויינען, דער הייליגער ר' פנחס בן יאיר רופט זיך אן פאר זיינע תלמידים, האבט רחמנות אויף די אייזל, דריי טעג האט ער שוין נישט געגעסן. האט ער פארציילט די גאנצע מעשה, די הייליגע ר' פנחס בן יאיר. זאגט די גמרא, אויב די ראשונים זענען מלאכים, וואס זעמער אונז? מענטשן. און אויב די ראשונים זענען מענטשן געווען, וואס זעמער אונז? אייזלען, אבער די גמרא לייגט צו נישט סתם א אייזל. א אייזל. אזוי ווי עס דארף צו זיין. א אייזל. כ'ווייס שוין נישט וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען, ס'איז אריינגעפארן מיר אין מעשה. אה, דער רבי האט זיך נישט געהאקט צום שלום. איז דאך אונז, אונז זעמיר פשוט'ע מענטשן, כ'ווייס נישט וואסערע ווארט צו זאגן אויף אונז. פשוט'ע מענטשן? מיר זאגן פשוט'ע מענטשן. אונז זעמיר זייער, אונז זעמיר זייער ווייט פון פשוט'ע מענטשן.

איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן, איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן, איך דין דעם אייבערשטן נישט ווייל איך גיי באקומען וועגן דעם א לאלי-פאפ אדער קענדיס, קליינע קינדער דאווענען זיי באקומען קענדיס, גרויסע בחורים דאווענען גייט באקומען א סעט ספרים פון זיין מנהל, און עלטערע בחורים דאווענען אפשר באקומען א שידוך וועגן דעם, מען וועט זיך אומקוקן מען וועט זען ער שאקלט, און נאך עלטערע טראכטן אפשר באקומען א עליה, איך ווייס נישט וואס. איך דין דעם אייבערשטן, זאל זיין מיט מיר וואס זאל זיין, זאל זיך טון מיט מיר וואס זאל זיך טון, אוודאי מ'דינט דעם אייבערשטן געבט דער אייבערשטער אלע גוטע זאכן, מ'באקום א לאליפאפ מיט קענדיס און מיט א סעט ספרים און מיט א שידוך און מיט א עליה, אלעס באקומט מען נאכדעם, אבער איך מאך עס נישט אויף א תנאי, איך לאז נישט אפ דעם אייבערשטן, דאס איז מרומז דא אין די מעשה. מען האט זיך יא געעקשנט און פארבלאנדזשעט געווארן אין וואלד און געקומען רויבערס און שוין, די רויבערס האבן געכאפט דעם הינקעדיגער און פארציילט די רבי דא ווייטער דף דף נ"ד און די רויבערס, וויאזוי זענען די רויבערס דארט אנגעקומען אויך מיט א גאנצע מעשה, אמאל איז געווען א הונגער, איז איינער געקומען אין שטאט האט אויסגערופן אז ווער ס'וויל עסן זאל צו אים קומען, זענען צו אים געקומען כמה מענטשן, האט ער געזעהן די מענטשן וואס קומען אים נישט צוניץ האט ער זיי מדחיק געווען, צו איינעם האט ער געזאגט וואס דארפסטו דו קענסט דאך זיין א דו קענסט דאך פארדינען דא געלט, און פאר דעם האט ער געזאגט דו קענסט דאך ארבעטן אין א מיל, ער האט אויסגעקליבן נאר קלוגע יונגען, קלוגע לייט, און איז מיט זיי געגאנגען אין וואלד און ער האט זיי איינגערעדט לאמיר ווערן רויבערס, מאכן אסאך געלט. שוין. האט ער געוויזן פון וואו צו גיין די וועגן וואו מענ וואו די סוחרים פארן מיט געלט, קיין לייפציג און קיין ברעסלאו, נישט ברסלב, ברעסלאו, און צו אנדערע פלעצער, דא פארן דורך די סוחרים, וועלמיר זיי באראבעווען, וועלמיר האבן געלט. אזוי זענען געווארן די גזלנים, על כל פנים, צוריק צו די מעשה, זענען די גזלנים איבערגעפאלן דעם הינקעדיגע דף נ"ה, זאגט דער רבי דא א מורא'דיגע זאך, אלע בחורים שפיצען גוט אן די אויערן, פוצן גוט אויס די אויערן און הערטס אויס גוט וואס דער רבי זאגט דא, שכל און חכמה פאר די לעבן, דו האסט נאך אזאנס נישט געהערט. יעצט אריינגעקומען אין ישיבה, קען זיין דו הערסט שוין די האטליין אפאר יאר, אבער אזא שכל האסטו נאכנישט געהערט. דער באגלייבטער מענטש און דער בעל עגלה האבן געקענט אנטלויפן, זענען זיי אנטלאפן, און דער הינקעדיגער איז געבליבן אויפן וואגן. הערטס גוט אויס די שורה. און ליין עס גוט אונטער, צייכן עס אן, דיינע נאנטסטע מענטשן, מען גייט מאכן ביזנעס, מען גייט פארדינען, באגלייבטע מענטש, א נאמן, ווילאנג ס'קומט אים אויך אויס גוט. די רגע וואס מען פאלט אריין אין א פאסטקע, מען פאלט אריין אין א צרה, אין א טרעפ, ווער ס'קען אנטלויפן אנטלויפט, און דו בלייבסט אליין. שכל אין לעבן. איך האב קיינעם נישט. איך בין אליין. איי וועסטו זאגן אבער ס'מאכט מיך מרה שחורה. איך האב געמיינט איך האב א נאנטע חבר. איך האב געמיינט איך האב א נאנטע מענטש. יא, קענסטו האבן נאנטע חברים. אבער זאלסט וויסן, מיט דיינע חברים ביסטו אליין. ס'גייט אנקומען א טאג וואס יעדער גייט אוועקלויפן און דו בלייבסט. אליינס. יונגע בחורים ווילן עס נישט גלייבן. יונגע בחורים ווילן עס נישט אויסהערן. ס'הייסט איך האב א נאנטע חבר פון חבר פון חבר. און חבר מיין בעסטע חבר, איך בין צוקריגט מיט דיר וועגן מיין חבר. איך בין צוקריגט מיט אים וועגן זיין חבר. א חבר? ס'איז זייער פיין און וואויל, ווי לאנג ס'זעט אויס דא גייט זיין א געשעפט. דא גייט זיין אינקאם. דא גייט זיין, ביז די רגע וואס עס קומט עפעס א פראבלעם, יעדער לויפט אוועק.

מוהרא"ש איז געווען פֿינף און זעכציק, נו? מוהרא"ש האט געלעבט פֿינף און זיבעציק יאר, איך בין אנגעקומען די לעצטע צען יאר. מוהרא"ש פלעגט זאגן ביי די שיעורים, קוקט אויף מיין בארד, גלייבטס מיך, איך האב עס שוין געלערנט. נישט דו זאלסט אליין זאגן, איך האב עס אויך מיט, איך האב שוין אויך, איך האב געהאט א מענטש, איך האב זיך מוסר נפש געווען, איך האב מיך צוהארגעט פאר אים, איך האב מיך צוקריגט פאר אים, איך האב אלעס געטון פאר אים, און נאכדעם האט ער מיך אפגעלאזט. וועסט דאך ווערן אזוי מרה שחורה נאכדעם. און איך האב געהאט איינעם, און איך האב אלעס געטון פאר אים, און איך האב אלעס געמאכט פאר אים, און נאכדעם מיך אפגעלאזט. מוהרא"ש פלעגט זיך בעטן קוק אויף מיין בארד, מיין גרעיע בארד, איך האב עס שוין, איך האב שוין געהאט נאנטע נאנטע נאנטע נאנטע נאנטע מענטשן, א מענטש איז אליין ער האט קיינעם נישט, זאל איך זאל איך זאל איך יעצט מיך איינשפארן אין א שטוב, זאל איך צומאכן די די. ווינדאו שעיד און נישט רעדן מער מיט קיינעם, אוועקווארפן מיין טעלעפאן נישט קיין ניין! יא, ס'מאכט א קידוש, כ'גיי יעצט צו א קידוש, אה יא, ס'מאכט א שמחה, כ'גיי יעצט צו א שמחה, אה, כאפ מיר א שמועס. אבער דו געבסט אוועק דיין לעבן פאר דיין חבר? דיין חבר געבט נישט אוועק זיין לעבן פאר דיר. דיין מאמע רופט דיך, זאגסט דו קענסט נישט אהיימגיין וועגן וואס? וועגן א חבר? און עטס גייטס אלע חתונה האבן. וואס הערסטו נישט אויס די שי? וואס וואס? א שאד. עטס גייטס דאך חתונה האבן, הער אויס איך זאג דיר פאר די לעבן. אפשר וועטס עס געדענקען. אסאך בחורים האבן געלערנט דא אין ישיבה, זיי געדענקען נישט ווען נישט היינט. זיי האבן חתונה געהאט זיי טוען דאס וואס איך זאג ביי די שי. דיין ווייב וועט דיך רופן, אזוי איך קען נישט אהיים גיין יעצט ווייל מיין חבר, דו געסט אוועק דיין לעבן פאר א, כ'ווייס נישט, דיין חבר נוצט דיך יעצט פאר א יאר, פאר צוויי יאר, דיין חבר גייט דיך איין טאג איבערלאזן אליינס, דיין ווייב, דיין ווייב בלייבט מיט דיר, וועסט דיך נישט קענען מוחל זיין אז דו האסט אוועקגעגעבן צייט

ער קערט פאר זיך. סאו ער קערט פאר זיך. פארוואס ביסטו אזוי פארקאכט פאר א חבר? ס'הייסט, ס'איז דאך דא שוין מער נישט לעבן, סאו איך דארף, ניין! גיי מיט איינעם, שפאציר מיט איינעם, קום מיט איינעם, אבער געדענק, איך בין אליין, סאו איך דארף יעצט גיין דאווענען, איך דארף יעצט גיין דאווענען, פיין, ס'איז שוין דאווענען שפעט, דאווענען שפעט, איך שעם מיך פאר מיין חבר, וואס הייסט מיין חבר?

וואס דארף מען זיך וואס דארף מען זיך קריגן מיט דעם מענטש געזאגט לאז אים לאז עס עפנט זיך יעדן טאג ישיבות מאכט זיך צו ישיבות נו ס'ענדיגט זיך יעצט א צווייטע שמיטה שוין איך האב דא געזען שיינע זאכן אין ישיבה בחורים זענען געגאנגען צוזאמען און געקומען צוזאמען און צוזאמען און און ווען ס'איז אריינקומען אין שול נישט אריינקומען די זעלבן טיר צוזאמען

וואס איז טאקע די פשט? וואס מע. וואס האב איך מיט אים? וואס רעד איך מיט אים? וואס קוק איך אויף אים? זאג איך, מע מעג האבן חברים אין ישיבה, מע דארף האבן חברים אין ישיבה, אבער דו צעקריגסט זיך וועגן אים, און דו צעקריגסט זיך מיט אים, ער צעקריגט זיך, ס'דרייט ארום אין קעמפ, עס קומט דאך שוין באלד קעמפ. כ'דענק, כ'דענק, כ'בין א מלמד, כ'דארף מאכן, כ'דארף מאכן, שטי, היינט מאך איך נישט גארנישט. קריג דיך, קעמפ קומט, קעמפ. אה, די קענסט נישט זיין דרום, ווייל ער דארף אריינקומען דרום. ער גייט דיך באגראבן. אז ער וויל פייטן פאר זיך, זאל ער פייטן. מיט מיר, מיט מיר קען יעדער קומען. מיט מיר קען יעדער קומען. די זעלבע זאך זאג איך דיך נאך די חתונה, וועסט ארבעטן, און מען וועט דיך נאכדעם זאגן אז... ווי בייסט די מענעדזשער, וואס איז מענעדזשער? קודם מאכט מען קליינע וועידזשעס, קליינע געהאלט, אבער שפעטער, סאו ווערסטו דאך יעצט מענעדזשער? די וועסט זאגן פאר אים, דארפסט אים ארויסשיקן, גייסט אים ארויסשיקן, סאו יונגעלייט, קליינע קעפלדיגע רינדעכיגע קעפעלעך, ניסעלעך, ער שיקט ארויס א ארבעטער, די ביסט אזוי זיכער די גייסט בלייבן דא? באלד שיק מען דיך ארויס. ביידע גייט זיך טרעפן, ביידע גייט איר זיך טרעפן ביי א צווייטן ארבעט, דארט גייט יענער זיין דיין מענעדזשער. אה, דאס האסט נישט געקענט טראכטן? דאס האסט נישט געקענט טראכטן? נאכאמאל, ס'האבן געארבעט ביי, איך ווייס נישט, עלעקטעריק קאמפאני, ראובן האט ארויסגעשטויסן שמעון, ער זאגט שמעון, איך פייער דיך. באלד קומט, כ'ווייס נישט ווער, א צווייטער, און שיקט ארויס ראובן. ראובן און שמעון קומען ביידע אן צו א פלאמבינג קאמפאני. דארט איז שמעון דער מענעדזשער פון ראובן. הייבט ער זיך אן צו בייסן די פינגערס, ער שעמט זיך. וואס ווארפסטו מענטשן? וואס טרעטסטו אויף מענטשן? וואס, וואס, וואס טראכסטו? דו גייסט געפעלן פאר דיין בעל הבית? גייסטו טרעטן אויף א צווייטן? איך קען געפעלן פאר מיין בעל הבית, איך קען פרובירן צו ארבעטן.

איינע פון די בחורים פרעגן מיר אין ישיבה, אה, יצחק הערש, דו קענסט, דו געדענקסט די אלע שיעורים פון ישיבה? יצחק הערש פארציילט אלע אלטע מעשות פון ישיבה, מאטי, דו געדענקסט אויך אלטע מעשות? נישט ממש. א בחור פרעגט מיך, איך באקום א קאר פאר זומער, איך מעג קומען מיט דעם אין שטעטל? זאג איך אים, שור. זאג איך אים, אבער געב דיר אכטונג, ווייל דו גייסט באקומען אסאך חברים זומער. און אויב האסטו שוין יעצט געזאגט פאר בחורים אז דו גייסט האבן א קאר, גייסטו שוין פלוצלינג באקומען חברים. די רגע וואס די קאר גייט ווערן סטאק, אלע גייען טרעפן היטשעס, דו גייסט בלייבן אויף די טונקעלע ראוד ביינאכט, און דו וועסט דארפן קאלן, און דיין טאטע וועט דיך העלפן. דיין טאטע וועט דיך אריבערשיקן איינעם ער זאל דיר העלפן אהיימשלעפן די קאר. און דאס ווילן מיטגיין מיט די נעקסטע קאר, איז שוין נישטא קיין פלאץ. ס'איז נישטא קיין פלאץ. כ'פיל אייך בעד פאר דעם, ס'איז נישטא קיין פלאץ. כ'פארשטיי נישט, דו ביסט דאך מיר פריער נאכגעלאפן. געדענקסט איז זיך גארנישט דא געווען? געדענקסט ער האט זיך געדרייעט דא מאטי? געדענקסט? שטיקט האט ער געקויפט א גרויסע מאשין, א גרויסע טראק וואס ער גייט דא מאכן. ער גייט זיין א שלעפער טראק, ער גייט א בחורים אנגעפאנגען נאכלויפן, גוט א גרויסע טראק מיט לייטס נאך אויף דעם, א קענסט וואס הייסט מיט אלע עקוויפמענטס אויף דעם אויב איינער ווערט סטאק, ער אליין איז געווארן אמאל סטאק, און זאגט מיר אוי ר' ישיבה ביסט דאך אזוי גערעכט, ער האט געטראכט איך האב יא ח, ער זאגט מיר פלוצלינג זיי האבן זיך עפעס מסדר געווען אויפן ראוד, געטראפן. קיינער קאלט מיך נישט מער, מען שיקט מיר נאר א טעקסט פון צייט צו צייט צו די טראק איז שוין געפיקסט, אויב די טראק איז געפיקסט ווערט מען צוריק מיין חבר, דו דארפסט מיך נישט דו דארפסט מיין קאר, אה, אדער אסאך מאל איז דא א בחור וואס איך ווייס פונקטליך ווי איז דא געלט אינדערהיים, איך ווייס נישט פונקטליך ווי, ער ברענגט געלט, ס'איז דא געלט ביי אים. קיצור זיין טאטע ספאנסערט אים, בקיצור זיין טאטע האט רחמנות אויף אים, מ'געבט אים אויך זיין קרעדיט קארד, גיי עסן, קען שוין מיטגיין אפאר בחורים. פשי, ס'טוט זיך, חברים. אזוי, חברים? זיי דארפן דיין קרעדיט קארד, זיי ווילן דיך אויסנוצן. דאס איז נישט דיינע חברים. דו וועסט זיין ארעם, נישט ארעם, דו וועסט נישט האבן עפעס וואס פארקויפן פאר דיין חבר מער וואס דו האסט. און דיין חבר וועט שמועסן מיט דיר? דאס קען זיין אפשר מיין חבר? איך וועל זיין אין א פלאנטער אין א צרה, איך וועל שטינקען, און מענטשן וועלן רעדן אויף מיר, און איינער וועט צוקומען, דאס איז אפשר א חבר, נאכנישט זיכער, אפשר א חבר, ווייל וואס קען ער האבן פון מיר? נאר בזיונות, נאר בזיונות, דאס איז א חבר, ווער נישט פא! ווי זאגט מען נאר? נישט פא. פארבלענדעט! ווער נישט פארבלענדעט? סאו, איך זאג דיך זאלסט נישט רעדן מיט זיי? ניין, איז דאך חברים. אבער איך בין אליין. איך בין אליין. ווער איז יא מיין חבר? מיין תפילין, מיין תפילין גייט מיך קיינמאל נישט איבערלאזן. אין מיינע שווערע צייטן גייט מיין תפילין מיך אלץ העלפן. אז דו ביסט זוכה דו טוסט אן תפילין, דאס וועט דיך באגלייטן. מיין ציצית איז מיין חבר. שחרית מנחה מעריב איז מיין חבר. דאס בלייבט מיט מיך. איז באדי דאס איז תפילה, דאס בלייבט מיט מיך. און דאס וועט בלייבן. זאג מיר, אייבערשטער העלף אז א קאר זאל נישט ווערן סטאק. אייבערשטער העלף זאלסט האבן געז און קיינער נישט כאפן קיין פלעט, אבער א פלעט האט מען נאך יא חברים, ווייסט פארוואס? ווייל מאכט א שנעלע חשבון, מען רופט חברים, מען לייגט אריין א פלאג, מען קען ווייטער פארן. אבער אמאל ווען חברים זעען די קאר גאן, וואס קענסטו שוין טון מיט דעם? געהאט א מעשה אין ישיבה די ערשטע יאר ישיבה האב איך זיך געבעטן ביי די בחורים איך פלעג רעדן אסאך אין די דרשות כ'ווייס נישט מען דארף אפירקראצן די דרשות כ'ווייס נישט מען האט עס אויפגעכאפט אפילו זייער אסאך גערעדט דעמאלטס פון חברים אוי האט מען גערעדט פון חברים זאגט מיר א בחור איך האב געהאט חברים אבער איך האב געמאכט א עקסידענט, נישט מיט א קאר, גע'גנב'עט א קאר. יא יא נעם עס נעם עס, נעם די שליסל נעם עס, נעם נעם די קאר. און אריין געזעצט אין א בוים, און ס'איז געקומען פאליס, אלע זענען אנטלאפן, כ'בין געשטאנען געבליבן אליינס אין פעקל, מיט די טיקעטס, מיט די גניבה. זיך מיט די חריין, אה? חריין, ס'איז גייט פרובירן צו עסקן, און גייט פרובירן צו טון. זיך אַ דמאַס פון די ענקעדיגע. ס'איז קיין אַנטלויף, אַנטלויף. סאָו, איך וויל ענק אָנגרייטן פאַר נאָך די חתונה, דו גייסט דאָך חתונה האָבן. און ס'ווענדט זיך אין ענק, וויאזוי, וואָסערע ווייב צו באַקומען ווענדט זיך אין ענק. פון אינדרויסן קען מען שיין אָנשמירן אַ פרוי. זעהט, מענטשן מיינען, מענטשן קענען באקומען פון דעם קאפ וויי, איך טראכט פששש גוט חתונה געהאט, אמת'ע לעבן ווייסט קיינער נישט, די מאן, די מאן און די ווייב, וואס איז אינדערהיים, צו מען רעדט שיין, צו איינער גרויסט זיך אויפן צווייטן, צו איינער פייניגט א צווייטן, צו איינער עביוזט א צווייטן, עס קען זיך אמאל דאכטן, ער האט גוט חתונה געהאט, וואס איז גוט חתונה געהאט? וואס ווייל ס'איז אינדרויסן זעהט עס אויס גלאנציג? דרויסן איז נישט קיין ראיה. סאו וואסערע ווייב עטס גייטס באקומען דאס ווענדט זיך שוין אין ענק וויפיל דו וועסט אריין וויפיל דו וועסט אריינבעטן וויפיל דו וועסט אריינוויינען וויפיל דו וועסט אריינבעטן און אריינוויינען צום אייבערשטן און אויך אין דיינע מידות וויפיל מידות דו שלינגסט און דו פאררעכטסט וויפיל מידות דו ארבעטסט אויס ווערט אויסגעארבעט פון די אנדערע זייט אויך. אבער יעצט הייבט זיך אן א פרשה פון חברים. איז אפשר וואלט ער געזאגט כדאי צו זאגן אפשר זאלסטו בלייבן א בחור. זאלסט בלייבן א בחור. בחור קען ארויסגיין ביי נאכט פארברענגען און פארברענען נעכט. נאך די חתונה נישטא אזא זאך ארויסגיין. נאך די חתונה ווי גייסטו ארויס? נאך די חתונה ווי גייסטו ארויס? דו ווילסט ארויס גיין דו האסט א ווייב דו ווילסט טשילן דו האסט א ווייב וואס לויפט די צו בחורים וואס האט אמאל א חתונה געהאט יונגערמאן הייבט זיך אן צו דרייען מיט בחורים וואס איז די מעשה דא מיט דיר וואס איז די מעשה דא מיט דיר תיקו תיקו משיח וועט קומען תיקו וואס איז די מעשה מיט דיר? איך דארף גיין נאך די ארבעט איך גיי היים עסן נאכטמאל, איך ענדיג נאכטמאל איך גיי צוריק אין בית מדרש איך האב א שיעור איך דאוון מנחה מעריב, עלף אזייגער, העלא, אהיים, אהיים, אהיים, עלף דרייסיג, אהיים, צוועלעווע, וואס טוסטו דא? וואס, וואס איז, וואס איז יעצט? וואס איז, וואס, איך זע דיך דא יעדע נאכט אין רעסטוראנט, וואס איז די מעשה דא? חברים, חברים, חברים, דו געסט אוועק דיין ווייב פאר חברים? דו געסט אוועק דיינע קינדער וואס דאס בלייבט מיט דאס? וואס נעמט א מענטש מיט אויבן אין הימל? די הייליגע חכמים זאגן ווען א מענטש לאזט איבער קינדער וואס זיי גייען אין די תורה וועג, איז כאילו דער מענטש איז נישט געשטארבן. שטארבן איז נאר ביי איינער וואס לאזט נישט איבער קיין קינדער. אדער ער לאזט איבער קינדער אבער די קינדער לייגן נישט קיין תפילין, די קינדער לערנען נישט קיין תורה. אזוי זאגט די הייליגע אזוי זאגט די הייליגע חכמים וואס די חכמים זאגן די גמרא זאגט דוד המלך שטייט נישט וימת וישכב ער האט זיך אראפגעלייגט שלאפן ביי יואב שטייט וימת יואב האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער וואס גייען אין זיין וועג און די געסט איבער דיינע קינדער פאר חברים די געסט איבער דיינע קינדער פאר חברים ווילסטו נישט שמועסן מיט דיין זון? איך רעד דאס צו ענג ווייל עטס הערטס מיך אויס. אפשר וועסטו געדענקען נאך די חתונה וואס דער ראש ישיבה האט גערעדט אלץ בחור. וועסט דיך דערמאנען עפעס א אלטע דרשה. אוי איך דארף אהיים גיין. איך האב חתונה געהאט איך דארף אהיים גיין. איך האב חתונה געהאט איך דארף שיין רעדן. אפשר זאלסטו יעצט אנהייבן ארבעטן מיט די וועג וויאזוי דו רעדסט צו מענטשן, די וועג וויאזוי דו רעדסט צו דיין מאמע, די וועג וויאזוי דו רעדסט צו דיינע געשוויסטער, אפשר וועט דיר עס צוהעלפן פאר נאך די חתונה. ניין ניין, ראש ישיבה, צו מיין ווייב גיי איך רעדן זייער שיין. אה? אה? וואס עפעס? יא, ביי די באשעו יא. ביי די באשעו? ביי די פגישה? פגישה? ביי די פגישה יא. מורא'דיג! ששש, שידוך. חתונה יחוד שטיבל אויך, אפשר שבע ברכות אויך, נאך די שבע ברכות? נאך די שבע ברכות? מא'ר אש פלעגט זאגן פאר חתנים, מיין נישט אז די האלבע שעה וואס דו שטייסט אונטער די חופה און די כלה דרייט זיך ארום זיבן מאל, גייט זיך דיין נעיטשער טוישן. דיין נעיטשער גייט, דיין נאטור גייט זיך נישט טוישן. ניין, ראש ישיבה אונז האבן באשטעלט א גראמען. ביי די חופה. אונז האבן באשטעלט שירות צפרדעים. פרעש. אה, נישט סתם. און האט מען געזען צפרדעים. פרעש. קוויטשקענען אזוי שיין. דאס טוישט אבער נישט די נעטור. דאס טוישט נישט די נעיטשער.

אויף שלום בית, ער איז געקומען פאר שלום בית, זי איז שוין נישט געקומען פאר שלום בית, זי איז שוין געקומען, אזוי געוויינט, וואס דער מאן טוט מיט איר, און איך זאג, איך רעד מיט אים, איך רעד מיט איר, און איך, איך, איך מאך נישט קיין גיטין, ס'איז דא בתי דינים וואס מאכן גיטין, איך מאך נישט קיין גיטין, איך גיי אין די וועג פון מיין ראש. האב שוין געזאגט אז איך מאך שלום בית און איך רעד מיט אים און ער זאגט מיר וואס זאל איך טוהן איך האב נישט געוואוסט מ'האט מיר נישט געזאגט די אלע הלכות מ'האט מיר נישט געזאגט די אלע זאכן אלס בחור און אלס חתן איך האב נישט געוואוסט איך הייב אן פון יעצט און איך קום צוריק און איך גיי צו איר אה האט זי אנגעפאנגען אזוי צו שרייען אויף מיר אוי האט זי גוט געזאגט אבער זי האט אזוי געשריגן פון הארצן איך האב מיך ממש דערשראקן אוי האט זי גוט געזאגט אוי האט זי גוט געזאגט. זאל איך וויל נישט פארלירן מיין קול, דארף ארויסגעבן נאך א סידי יעצט. זאל דער ראש ישיבה האט אזוי געוויינט אה! ס'איז א מורא'דיגע זאך. סאו ער וויל זיין גוט. און דער ראש ישיבה האט א טאכטער. און ס'איז זייער גוט. לאמיר אים געבן נאך א טשענס. און מיר געבן א גט. און די ישיבה האט דאך מורא'דיגע רחמנות אויף אים.

און און זיכער נישט וויי טון א צווייטן, און זיכער נישט וויי טון א צווייטן וועגן אפילו נישט פאר זיך אליינס נאר וועגן א צווייטן. יא אבער דו ביסט די מענעדזשער, דו ביסט די מענעדזשער און דו זאג אים אז אז מ'קען נישט ריקען. מיין חבר דו גיי איבער דעם בעל הבית, דאס איז דארף איך נישט קיין איד וויי טון יענעם, איך בין דיין דיין נאר, איך קען אים זאגן וואס צו טון. אבער איך גיי ווייטער, איך נעם נישט אוועק פון יענעם. באלד ווארפט ער מיך נאך ארויס, ניין? לאמיר גיין א טריט ווייטער, לאמיר זאגן, סתם פרעסן א גוטע פרנסה, און דיין בעל הבית וועט זען אז דו האסט שוואכקייטן, און ער קען גוט רייטן אויף דיך, קוק הער, יעצט איז די סיזען, יעצט מוזטו בלייבן נאך, יעצט מוזטו בלייבן נאך, נאך די נאכט נאך, און יעצט מוזטו בלייבן נאך, און דיין ווייב וועט וויינען, קום אהיים.

אויב מיין דזשאב איז דיך אהיים צו טראגן די גראסערי אדער אויב מיין דזשאב איז אויפצופיקן דיין ווייב פון עירפארט ווייל דיר איז שוין נמאס געווארן דיין ווייב דער בעל הבית דער בעל הבית דער עושר ער וויל נישט גיין טראגן זיין ווייב ברענגען זיין ווייב מיין איך שיק איך שיק דעם מיין ארבעטער איך שיק דעם מיין ארבעטער און דיין ווייב האט דיך געבעטן קום אהיים און דו האסט געטראכט איך מוז טון מיין בעל הבית איך האף אז די גלייבסט אז דיין בעל הבית גייט דיך נישט דא האלטן ביז דו גייסט אוועקגיין פון דער וועלט נאך אביסל ווערסטו שוין אביסל עלטער איז דיך שווער זיך צו בייגן ער גייט נעמען א פרישע א פרישע א פרישע שיפחה קטנה אינגעמיין וואס ער גייט יעצט זיין געטריי פאר זיין פאר זיין באלעבאס אוודאי איך דארף ברענגען פרנסה איך דארף ארבעטן אבער איך זאל אוועקגעבן מיין לעבן פאר דיר

באלד בלייבסטו אליינס. דו ביסט צומישט? דו ווייסט נישט וואס יא און וואס נישט? וואס הייסט איך טו שוין נישט לעבן מיט קיין מענטשן? ניין איך בין נישט צומישט. כ'בין נישט צומישט. איך ווייס איין זאך איך בין אליין. סא כ'וועל טון א חסד פאר א צווייטן, כ'וועל טון א מצוה פאר א צווייטן, אבער אז די ווייב ווארט אינדערהיים און זי וויל חסד,

איינער איז טאקע מסכים? אה? יא? גייסט רעדן שיין צו דיין ווייב? אקעי. אז דו רעדסט שיין צו אנדערע מענטשן, און איינער געבט דיך א בלאז, איינער געבט דיך א מאך נערוועז, ווערסטו נישט פארלוירן? קען זיין. זייער א שווערע זאך צו לעבן מיט א מענטש זיבעציג יאר. זייער עקסייטעד צו ווערן א חתן, זייער עקסייטעד צו ווערן א כלה, אבער צו ווערן א מאן און ווייב, לעבט זיבעציג יאר, קומט זיך אויס, הייס קאלט, טונקל לעכטיג, יעדע זאך, קומט זיך אויס, וואס איך גלייך פאר סאפער גלייכסט דו נישט פאר סאפער, וואס דו גלייכסט פאר סאפער גלייך איך, וויאזוי מאכט מען דאס? וויאזוי מאכט מען דאס? ס'איז א פשוטע זאך? נו וואס טוט מען?

איך טשעפע נישט, איך לאז זיך טשעפענען. מאך מיך נישט נערוועז, קענסט מיך קאלן נאכאמאל, קענסט מיך קאלן נאכאמאל, קענסט מיך קאלן נאכאמאל, קענסט מיך קאלן נאכאמאל. אקעי, אבער איך בין איך בין אויך א מענטש. סאו וואס הייסט, נאר וואס דו ווילסט עסן גייט מען עסן די הויז? אפשר וועסטו אויך עפעס מאכן וואס איך גלייך צו עסן. לאמיר זעהן וויאזוי דו רעדסט זיך אווער.

און מ'האט נאך נישט אראפגעפאקט, ס'הייסט דו זעסט אז ס'איז געווען נאכטמאל, דו זעסט אז ס'איז געווען פיינע פלייש, און ס'איז גארנישט געבליבן, איינער האט זיך פאררעכנט, וואס געשעהט? וואס געשעהט? הייבסט אן ווארפן זאכן? פירסט דיך אויף ווי א חיה? הייבסט אן שרייען?

עפעס זיכן צו עסן נו וואס צו עסן סיריעל איך דארף פרעגן די מאמע אפשר קען איך מיר עפעס מאכן אפשר איז דא טונא אפשר איז דא סארדין אפשר איז דא עפעס שנעל עסן וואס איז מיר גרינג צו עסן איך בין הונגעריג געפארן צוויי שעה איך שפיר איך איך פאל פון די כוחות די מענטש וואס וועט צושטערן די גאנצע שטוב וועגן אביסל עסן

און ער האט געמיינט ס'קומט אים אנגרייטן עסן, און ער איז אהיימגעקומען אן עסן, איין מאל צוויי מאל דריי מאל, ער האט אנגעפאנגען צו שרייען וואס ביסטו עפעס א טויטע נבילה, טוסט קאכסט נישט, באקסט נישט, מאכסט נישט, גארנישט, איך דארף ארבעטן, ברענגען געלט, און גארנישט, די מינימום האב איך נישט פון דיר, גארנישט, גארנישט, ניטאמאל אנטוהן, גארנישט, אזוי אזוי אזוי אזוי, א גאנצע טאג מיט די גאנצע נאכט מיט די נאכט קליידער, וואס? זאגט זי, אוי, איך בין א טויטע נבילה, וואס ביסטו? און וואס טוסטו? אהין און צוריק, ס'איז א גאנצע פרשה, א ביטערע פרשה, ביטערע פרשה, ביטערע פרשה, ביטערע פרשה, און אפשר אז זי מאכט נישט, און זי טוט נישט, און זי קען נישט, און זי טוט זיך מיט די נאכט קליידער א גאנצע טאג און א גאנצע נאכט, אפשר וועסטו איר מחזק זיין, און דו וועסט איר מאכן. זאל זיך יא וועלן אנטוהן, און דו וועסט איר אפשר קען מען אביסל צאם נעמען די הויז, אפשר דו וועסט נאך א, אפשר קען ער דיר עפעס מאכן צו עסן, אפשר וועסט איר מאכן א גוטע גיסטע. האסט אמאל געהערט? האסט אמאל געהערט? האסט אמאל געהערט איינס זיך גע'גט? פארשטייסט? ס'איז יעדן טאג מעשיות, ס'איז שומו שמים, מענטשן ווייסן נישט וואס צו טוהן. וואס? ס'איז דאך יעצט געווען א חתונה, איך בין דאך געווען ביי די חתונה, ס'האט דאך אויסגעקוקט אזוי שיין. וועט א דריטער צוקומען זאגן, ניין, דו וועסט דאך קודם אנרופן, וואס הייסט, דו ביסט סתם דא, סתם דא, וואס גייט דא פאר, די גאנצע וועלט. ס'איז א פרשה. און דו גייסט שוין אהיים בארואיגט, ניין, ס'איז נאר א פרשה. ווילסט הערן די פרשה? עס איז געווען די פרשה. ער איז אהיים געקומען, און מ'האט אים נישט אויסגעלערנט פשוט'ע, פשוט'ע אלף בית פון לעבן. נו, איז דיין טאטע, דיין טאטע, איז א גרויסער, איך וויל נישט זאגן וואס, ווייל צוגעזאגט האט ער, איך ווייס נישט וואס, און גאר געגעבן האט ער גארנישט. איז מיין טאטע, איז א גרויסער, מיין טאטע, איך ווייס נישט וואס, וואס מיט דיין מאמע, וואס מיט דיין מאמע, וואס איז געווען די מעשה מיט די צירונג וואס איז געווען, און וואס איז געווען די מעשה מיט די בלומען, דאס איז די גאנצע פרשה.

א בעיבעלע? וואס ביסטו? וואס א בעיבי? זענען מיר אלע בעיבעלעך. איך וועל דיר זאגן נאך מער. איך וועל דיר זאגן נאך מער. נישט אז דו הערסט א מעשה איינער האט זיך סעפערעט. וועסטו הערן אז ס'איז אלץ א גאנצע פרשה. דו הערסט אז איינער לעבט שוין נאך א יאר צוזאמען און נאך א יאר צוזאמען און נאך א יאר צוזאמען. זאלסט דו וויסן, דא ארבעט איינער פאר שלום בית. עס איז נישט אזוי, עס איז א נאטירליכע זאך. צוויי מענטשן האבן חתונה. צוזאמען ביז די זיבעציג יאר, דא ארבעט איינער פאר שלום בית. צוויי מענטשן צוזאמען קענען נישט לעבן, נאר אויב איינער האלט ביים ארבעטן. ס'איז גארנישט דא, איך קען נישט פארשטיין, גארנישט, א מינימום? פרייטאג צונאכטס איך קום אהיים, די גאנצע הויז איז, גארנישט! גארנישט! כ'קען דיך נישט פארשטיין. עפעס קאך פאר שבת, איך קאך קיין אייער?

אנפאנג גייט מען נאך צו די טאטע מען גייט נאך צו די שווער מען גייט נאך צו די שוויגער נו וואס דו ווייסט נאך נישט ווי מען שטעלט צו א גאנצע עסן ביז דו קענסט איך מאך אן אייערשפייז איך מאך אן אייערשפייז לאמיר זיך אויסלערנען נאך א סטעפ נאך א סטעפ דאס דער העלפט לאמיר קאכן אייער פאר שבת אבער גיי קויף א דאזן אייער קודם גייט מען אביסל ארויס א אוטינג און נאכדעם נעמט מען א וואס טוט מען לייגט אריין א טאפ אייער און מען צינדט עס אן, וואס געשעהט? האסט אמאל געקאכט אייער? ביסט איינגעשלאפן? האסט אמאל געקאכט אייער און ביסט איינגעשלאפן און עס האט דיך אויפגעוועקט די אייער האבן דיך אויפגעוועקט? יא? ס'געווארן באמבעס? אמאל געווען? אברהם שמעון נישט אמאל געקאכט אייער? קיינמאל נישט געקאכט אייער, און האט איינגעשלאפן, און די וואסער האט אויסגעקאכט, ס'האט אנגעפאנגען שפרינגען אייער, ביזן דאך, יא? איז באקאנט אין דעם? ניין? מען מוז זיך אויסלערנען, מען טוט אנפילן א טאפ מיט וואסער, מען טוט אריינלייגן אייער, קענסט אויך זאגן אז מען פירט זיך צו קאכן כאטשיג מינימום דריי אייער, מיט א בלוטסטראפ, בטל ווערן, שוין, דריי אייער. אויך דא וואס פירן זיך מ'האט א אייער טאפ, עס איז שוין מנהגים, נישט על פי הלכה, א אייער טאפ, יא ביי ענק פירט מען זיך אזוי הערצקע, ביי ענק פירט מען זיך אזוי, מ'האט נישט קיין עקסטערע אייער טאפ מ'קאכט עס, ניין? נאך איינער ווייסט פון דעם מנהג? עטס האטס א אייער טאפ? כ'הער נישט, וואס מאכט זיך חוזק פון מיר? ביי אונז אויך, ביי אונז אויך. ווייטער. שוין כ'האב אייער, וואס טוט מען יעצט ס'האט גענדיגט קאכן, וויאזוי ווייסט מען אז ס'שוין אפגעקאכט? מען זעט מ'לאזט עס באבלען אביסל, נאך אביסל, נאך איין ביסל, נאכדעם קיהלט מען עס אפ מיט קאלט וואסער, שוין, יעצט וועט מען גיין קויפן א ברויט, שוין, א מחיה, מען קען עסן פרישטאג צוזאמען, ס'דא עפעס עמ גרינצייג, עפעס ירקות וועזשטעבלס וואס דו גלייכסט. יא, וויאזוי מען שיילט אפ, עס וועט געבן א, עס וועט געבן א מעסער אפצושיילן א קיוקאמבער, וועט אראפנעמען די גאנ, האלבע, די האלבע, די גאנצע פלייש פון די קיוקאמבער וועט אראפקומען, עס וועט בלייבן נאר די ביין, די קערלעך. שוין, מען נעמט א שיילער, א שיילער, אבער די אויבן און די אונטן וויאזוי מאכט מען? מען קען אדער מיט די שיילער קען מען עס מאכן אזוי אביסל מער ווי איינמאל,

דער ברענגט מיט איר. מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר מארגן ממשיך זיין ווייטער די מעשה פונעם חיגר פונעם הינקידיגע חלק ב'. אייבערשטער העלפן זאלן מיר ארויסנעמען די פאר קליינע נקודות וואס מ'האט גערעדט ביים שיעור. אנטרינקען ביימער. אז איך קען נישט גיין אפשר קען איך כאטשיג דינגען א וואגן זאל מיך טראגן אפשר קען איך עפעס פרובירן צו גיין אין עבודת השם. זיך נישט אקשענען און געדענקען אז בעסטע בעסטע בעסטע חבר, זייער חשוב ווילאנג ס'קומט אויס גוט פאר אים נאכאמאל, ס'א קאר, מיטגיין, מיטקומען, מיטפארברענגען א מחיה אבער די פראנט גייט פאר די חבר וואס עפעס וואס ווייל ער האט זיך געקענט גוט קאנווינסן אז דו ביסט די בעסטע חבר ווי זענען דיינע נאנטע חברים? דאס איז דאך א אינגערמאן, א לעבעדיגע אינגערמאן. שטעל דיך אויף, נו. בחורים קען, די בחורים קענען אים? דו קענסט אים, נו, ווער, ווער נאך, ווער, ווער נאך קען אים? הערשקע קען די אינגערמאן? אה? ארי, ווי קען זיין אזא זאך אז די בחורים אין ישיבה זאלן דיך נישט קענען? און באלד גייסטו מאכן א קאמפיין און קיינער ווייסט אפילו נישט ווער דו ביסט. איינער וואס לערנט דא א יאר אין ישיבה דו זאלסט קענען, ארי. ער קומט אריין פאר א חודש צוויי קען מען אים נישט קענען. איך בין שוין געווען אין ישיבה ווען די ישיבה איז געפארן דא פאר נסיעה מקומות הקדושים.

די ישיבה נישט ברוגז אויף מיר, איך דארף אויפפיקן מיין טאטע אויפן וועג, איך דארף עם אויך טראגן, ברוגז? ס'איז א מצוה, כיבוד אב ואם. גיט עטס אביסל נאך געלט פאר די ישיבה, אז עטס ווילט דארפט עטס אפילו נישט ברענגען די געלט פאר די ראש ישיבה, עטס קענט עס שוין אוועקלייגן, ווייל נאך אביסל גייט ער מאכן זיין קאמפיין, און ווער ס'וועט זיך אונטערנעמען א געוויסע סכומה, אריינברענגען א געוויסע סכומה, וועט קענען קומען מיט די נסיעה קומענדיגע יאר.